דאס איז זיין אפשטאם ארט. די שטאט ברענט. כ'בין געווען ביי דער ווייזל, דארט ווערט נישט בלייבן קיין לעבעדיגע. און דו ביסט פון ווארשע? ניין, נישט פון ווארשע, האט אננא געזאגט. ביינאכט האט זי געוויינט. פארוואס וויינט אננא? זי לעבט.

אין האלבע נאכט האט אנגעהויבן טריפן א הארבסט רעגן. אין וואקסענעם אפשיין פון ליכט רעדער האט מען געזען בולט די רעגן טראפנס. די ליכט רעדער האבן זיך געהוידעט און די טראפנס האבן זיך מיטגעהוידעט. סאלדאטן זענען געלאפן צו די קליינע פארטונקלטע וואקזאל געביידע. זיי זענען געשפרונגען פון א לאסט צוג וואס איז נארוואס אנגעקומען. א נידעריגע פארע קנוילט זיך לענגאויס די וואגאנען, מענטשן וויקלען זיך ארויס פון די קנוילן און פאלן אריין אין א לאמטערן ליכט. א לאקאמאטיוו פייפט נאענט, הערט מען א געקלאפעריי אין רעלסן. מיטאמאל ווערט שטיל. די לאקאמאטיוו פארע איז צערונען געווארן, עס טיילן זיך אויס די וואגאנען, האלב באלויכטענע מיט קליינע פענסטערלעך מיט צעעפנטע טירן, מען קלימפערט מיט בלעכענע קעסעלעך, שאטנס לויפן ביי פלאטפארמעס,

מען לאכט הייזעריג, עימיצער זידלט זיך. נישט גוטע, שדים, וואס לאזט איר נישט שלאפן האב איך אוואס לערנען. אין שכינות'דיגן וואגאן זינגט מען, מען זינגט הויך, און דאס געזאנג טראגט זיך פון וואגאן צו וואגאן. מען הערט נישט קיין ווערטער, נאר עפעס א ריטמישן געברום, און פון דעם געברום שניידט זיך ארויס א שארף קול. אויפן בארג א קאלינע,

די שווערע טיר אייזן האט א סקריפע געטוען. ביי דעם אריינגאנג איז געשטאנען אן איינגעשרומפענער נאסער סאלדאט אין א שינעל וואס איז אים אומגעלומפערט געהאנגען אויף די אקסל, די סאלדאטסקע היטל אראפגערוקט ביז צו די ברעמען, די שפיציגע גאמבע ארויסגערוקט, ער האט אויסגעזען ווי א נאכט פויגל. וואס פאפנט איר דא אדלערלעך? האָט ער שאַרף אױסגעפֿײַפֿט מיט די צײן. נישט װײַט שטײען פֿיר װאַגאָנען מיט באַביאָנקעס. זײ גײען אױס נאָך אַ גוט װערטעלע, נאָך אַ גלעט איבער די קעפּעלעך. און איר? עך, מוזשיקעס! ער האָט געלאַכט, דאָס מױל איז אים גרױס געװאָרן, אױסגעקרימט און פֿון די ליפּן האָט געשלאָגן אַ שױם. ער האָט די פּיאַנע אָפּגעװישט מיט אַן אַרבל און געסאַפּעט. דו ראַק, װאָס באַלטײַעסטו?

צו גאַסט צו באַרעשניס, אַ גאַנצער טראַנספּאָרט. זיי שטייען די אָרעמע אויף די זייטיקע רעלסן, מען איז געשפּרינגען איבער די באַן-פּלאַנטן, איבער די רעלסן-קלעצער, אַ סאָלדאַט וואָס איז געשטאַנען אויף שמירה האָט זיי לאַנג נאָכגעקוקט, פון אַלע זייטן זענען אָנגעקומען גרופּעס זעלנער. סא ווי קען מען נישט שלאָפן אַזאַ נעכטעלע? לאָמיר אָנקוקן אַ באַבערישע ראָזשע! שוין ס'דריטע יאָר ווי כ'האָב רעכט נישט אָנגעקוקט אַ באַביאָנקע.

די ווייטערדיגע טייל פון דער דערציילונג, געלייענט וואווע וויינשטיין. דאס קריגעריי איז געווארן אלץ שטארקער און שטארקער, ביז עס האט זיך מיטאמאל אפגעהאקט און א שווערע סאלדאטסקע פויסט האט א פאכע געטאן. עמעץ איז געפאלן פון וואגאן טיר אין דער פינסטערניש אריין. א געיאמער האט אויפגעבראכן די שטילקייט. דאס האט געשריגן דער סאלדאט וואס איז געפאלן מיטן פנים אויף די רעלסן. צוליב נקבות האט מען אן אונזעריגן צושלאגן. ווי די הייליגע זאקאניצעס זענען זיי? הערט נאר די קוויטשערייען, דעם אנשטעל. דאס איז די באצאלונג. פאר די גערמאנצעס האבן זיי אוודאי געציטערט. זיי האבן באדינט די דייטשן, געשלאפן מיט זיי, געלעבט מיט עס עס. מען דערקענט ברודערל דערפאר האט מען זיי געלאזט לעבן, זעט ווי גארדי זיי זענען. ס'געפעלט זיי שוין ניט דער רוסישער מוזשיק, גיב זיי גערמאנסקע אפיצערן. עפענט עפענט האט מען אלץ געזעצט אין דעם אנדערן וואגאן אריין. אליאשקע וואס בעסטו זיך, לאמיר אויסזעצן די טיר, דאוואי. ראזאם, ראזאם, פון די וואגאנען האט זיך געטראגן א וויסטע געוויין. א יונגע רוסישע פרוי איז געשטאנען אין אן אפענער טיר און גערופן אין דער נאכט אריין, רוסישע מענטשן, רוסישע מענטשן, גייט אוועק פון דאנען, פארטרייבט די שיכורים, רוסישע מענטשן, ראטעוועט! אין סאמע מיט פון די געוויינען און הילפס-רופן האט זיך געטראגן א הפקר'דיג ליד פון א סאלדאט.

די פֿלעמלעך האָבן זיך געלאָשן און װידער אָנגעצונדן. זײ האָבן אױף רעגעס באַלױכטן פֿײַכטע הענט, טײלן פֿון קערפּער. לאָז דיך אָנקוקן! לאָז אַ גלעט טאָן דײַנע הענט, דיװטשינאַ, קראַסאַװיצאַ! צעקרימטע פֿינגער זענען געבליבן אין דער לופֿט, זײ האָבן זיך פֿאַרטײַעט, אַזױ װי עס פֿאַרטײַעט זיך אַ שפּין, װאָס קריכט אַרױס פֿון אַ פֿינצטערן שפּאַלט. די הענט האָבן אַ ריס געטאָן דאָס קאָפּטיכל, דאָס קלייד, אין ליכט-שײַן האָט זיך אַנטפּלעקט אַ נאַקעטער פֿרויענשאַרבן, אַ קאָפּ אָן האָר. אין דער זעלביקער רגע האָט זיך דערהערט אַ געשריי, אַזאַ שאַרפֿס, אַז ס'האָט זיך געדוכט, אַז די ערד איז צעפֿאַלן אין צוויי חלקים און די וואַגאָנען זינקען אין אַן אָפּגרונט אַרײַן. דער רעגן איז שטאַרקער געוואָרן. די געשרייען זענען פארלארן געגאנגען אין די ווענט פון די וואגאנען. נאר א הייזעריגער געיאמער האט זיך געטראגן לענגאויס די רעלסן ביז צום וואקזאל. פון א פארקראטעוועט פענסטערל רופט א פרוי, ראטעוועט! שאטנס לויפן, מען שפרינגט אין די וואגאנען, דאס איז אן אפיצער מיט צוויי באגלייטער. פון די פענעמער קייקלען זיך וואסער טראפנס, מען לייכט מיט טאשן לעמפלעך, אין די הענט גליווערן נאגאנען. ארויס פון דאנען! טראגט אייך אפ! סאלדאטן וואס טוט איר דא? כ'וועל שיסן! א זעלנער האט זיך ארויסגעוויקלט פון די שאטנס, ער שטייט א וואקלדיגער און לאכט. פלוצים האט ער א שטויס געטאן דעם אפיצער מיטן אקסל, ביידע פאלן.

ניט אָפּטרעטן, האַלט זיך, ברידער, אַנטלויף ניט, גערוי! פֿון דער פֿינצטערניש האָבן זיך אויסגעטיילט זעלנער, זיי זענען געקומען מיט אויטאָמאַטן און געריסן זיך צו די וואַגאָנען. מיר וועלן שיסן! האָט געוואָרנט אַן עלטסטער. צוריקגיין צו דעם עשאַלאָן! אַ טייל איז אָפּגעטראָטן און די איבעריקע האָבן זיך געזאַמלט בײַ די וואַגאָנען. אַ שיכּורער זעלנער איז געלעגן מיט אַ פֿאַרבלוטיקט פּנים. איינער פון די וואכלייט האט אנגעשטעלט דעם אויטאמאט אויפן זעלנער. שיסט ניט! שיסט ניט! האט געבעטן א פרוי. שיסט ניט! זי האט אפגעריסן א שטיק פון איר קלייד און ארומגעווישט דאס בלוט פון שיכור'ס פנים. מען וויל אייך שענדן און איר האט נאך רחמנות אויף זיי! אין לעצטן וואגאן האט לאנג אנגעהאלטן א שיסעריי. דאס האבן די וואכלייט געשאסן אין דער לופט איבערצושרעקן די באפאלערס. איינער איז געשטאנען מיט אן אויפגעריסענע רובאשקע און אנטפלעקט דאס הארץ. שיסט! אט זענען מיינע וואונדן, פיר מאל פארוואונדעט, געשלאגן זיך ביי מאסקווע, ביי טולע, ביי קורסק, פארוואונדעט געווארן ביי ברעסט! שיסט, סוואלאטשעס! אויף וועמען ווילט איר שיסן? אויף א פראנטלער? זאגט! דאס איז די באצאלונג? אן אפיצער האט אים א שטויס געטון מיט א קאלבע פון אויטאמאט, אראפ! אראפ פון וואגאן! שיס! כ'וועל זען אויב דו וועסט עס טון! אויב דו וועסט שיסן אויף אן אייגענעם! דער זעלנער האט זיך דערנענטערט מיט א נאקעטער ברוסט צום אפיצער, שיס! שיס! איין רגע איז געבליבן, דער אפיצער האט ארויסגעלאזט א דעמפיגן האלדז-קול, שטיין בלייבן! ס'האט א קלימפער געטון דער שלאס. דער זעלנער איז געגאנגען גלייך אויפן אויסגעשטרעקטן אויטאמאט, ווי א שווארצע וואלקן וואס שווימט ארויף אויף דער לבנה. אויפן אפיצער'ס ברוסט איז געהאנגען א לאמפ, זי האט געמאכט א ליכט-ראד אויף דעם הארץ פון זעלנער. אין דעם ליכט האט מען געזען א גרויסע רויטע שראם, איין רגע איז געבליבן צום שאס וואס וועט באלד פאלן. דער אפיצער האט געמאכט א קליינעם שפאן אויף צוריק און אנגעטראפן די וואנט פון וואגאן. דער זעלנער האָט שוין ניט געקאָנט אַרויס פון דער טויט-רינג נאָר אַן אָטעם פּויזע. באַלד וועט עס געשען. די רגע. פּלוצלונג האָט זיך אויפגעהויבן אַ פרוי פון פאַרשאָטנטן וואַגאָן ווינקל און אַ וואָרף געטאָן זיך אויף דעם אַרויסגעשטרעקטן אויטאָמאַט. זי איז געבליבן הענגען צווישן אָפיצער און זעלנער. שיסט ניט! שיסט ניט! טו דאָס ניט! זי האָט געשטאַמלט, גערעדט אין דער פֿינצטערניש אַרײַן, געבעטן זיך, זי האָט נישט געקענט װײנען, נאָר אָפּגעהאַקטע װײנענדיקע קלאַנגען האָבן צענומען די הערצער. דאָס איז געװען אַנאַ סאַמױלעװנאַ קאָרינאַ. דער סאָלדאַט האָט אַראָפּגעלאָזן דעם קאָפּ, אױסגעקערעװעט זיך און איז אַװעק. ער איז פּאַמעלעך אַראָפּ פֿון װאַגאָן און פֿאַרשװוּנדן אין דער נאַכט. די שיסערייען האבן זיך איינגעשטילט. אין א וואלקענדיגן פארטאג זענען די פיר וואגאנען צוגעטשעפט געווארן צו א לאסט-צוג וואס איז געגאנגען צו מזרח. אננא ליגט אן איינגעקורטשעטע און פארשטעלט זיך דאס פנים מיט די הענט. זי וויינט נישט. זי האט נישט קיין טרערן. די אויגן אירע זענען גרויס געווארן פון דער נעכטיגער נאכט. די ווייסלען זענען ארויס פון די אויגן-לעכער, זי קען אזש נישט פארמאכן די לעדלעך. זיי ציטערן, ס'זאל קיינער ניט זען איר פּנים. נעכטן האָט זי זיך איינגעקנוילט און געבליבן ליגן אויף דער פּאָדלאָגע פון וואַגאָן. זי האָט נישט געהאַט קיין כח צו ראַנגלען זיך. איר האָט זיך געדוכט, אַז אין אַן אורװאַלד האָט זיך צעבושעוועט אַ שטורעם, בליצן צערייסן די פינסטערע ביימער-קרוינען, די שטאַמען צעשפּערן זיך און אין דער מיט פון צעהפקרטן וואַלד לויפט אַנאַ. לױף ניט, קינד מײַנס, לױף ניט, װעסט פֿון שטורעם נישט אַנטלױפֿן! נידער אַראָפּ צו די װאָרצלען, נידעריקער! אָ, אָט אַזױ! נעם אַרום דעם װאָרצל-געפֿלעכט און װאַרט איבער. עס װעט זיך אױסלײַטערן. איז דאָס די שטים פֿון דער מאַמען? און אַזױ אַ צוגעדריקטע צום דיל האָט זי דערהערט די געשרײען, די שיכּורע קולות, דאָס געװײן, די געלעכטערס און די שיסערײַען.

דאס איז נישט קיין אורוואלד, דאס זענען מענטשן, לעבעדיגע מענטשן, זי האט גערעדט צו די סאלדאטן, צו די אפיצערן, זי האט איינעם אנגעכאפט פאר די אקסלן און אריינגעשריגן אין פנים אריין, באדענק זיך, רוסישער מענטש, דו האסט אוודאי אויך א פרוי, וואלסט געוואלט אז זי זאל איצט אזוי באפאלן ווערן? גיב א טראכט, דיין טאכטער שלאפט אין בעטעלע, דיין פרוי רוהט, זיי מיינען אז דו פארטיידיגסט די היים, און דו הפקרסט, וועסט זיי קענען קוקן אין פנים אריין נאך דער מלחמה? זאג, זאג, דו וועסט זיי נישט קענען קוקן אין די אויגן אריין. א סאלדאט האט אראפגעלאזט דעם קאפ, ער האט געשעפטשעט, נישט געוואוסט אז ס'זענען דא רוסישע, נישט געוואוסט, א משוגעת, אנטשולדיגט. איינער האט זיך געקלאפט מיט די פויסטן אין הארץ אריין, גיב מיר אין פרצוף די טאכטער רוסישע, גיב מיר מיטן קולאק, מיט דער פויסט, כ'בין ווערט, גיב מיר קלעפ, נא, שלאג, שלאג, דאס וועט מיר לייכטער מאכן, פארוואס שווייגסטו? שלאג! דער זעלנער האט אונטערגעשטעלט זיין פנים און געווארט אויף א קלאפ, נו, פאטש מיך אויס, פאטש, איך קען נישט אויסהאלטן דיינע רייד. דער צוג לויפט, עס איז שוין ליכטיג, דורך די טיר שפאלטן זעט מען פעלדער, אנא וויל נישט אוועקנעמען די הענט פון פנים, די רעדער קלאַפּן אין די רעלסן און איר גוף וויגט זיך מיטן ריטמישן געקלאַפּ. מען רעדט צו איר, עמעץ צעגלעט איר די פֿינגער, דאָס איז אַ שטיל פֿרויען-געשעפּטש. זי הערט נישט קיין ווערטער, נאָר זי פֿילט די וואַרעמקייט וואָס שלאָגט פֿון דער פֿרעמדער שטילע רייד. דאָס געשעפּטש פֿילט אַנע אָפּ אין זיך. זי ציטערט מיט, די וואַרעמקייט פֿון דער פֿרעמדער גיט זיך איר איבער.

דאָס איז פּוילן, האָט אַניאַ געזאָגט. זי האָט געזען מנחמען אין די נעפּלדיקע פֿאַרטראָגן, איז ער איר אַנטקעגן געגאַנגען פֿון די נידעריקע וואָלקנס אַרויס, פֿון די ווערבע-וועגעלעך, פֿון די טרויעריקע לאָנקעס, זי האָט אים געזען וואַנדערן בײַ די וואָקזאַלן צווישן די סאָלדאַטן. די סאָוועטן האָבן פֿאַרשטאַרקט די וואַך בײַ דער ווײַסל. פֿון יענער זײַט טײַך האָבן די דײַטשן פֿאַרנומען דעם גאַנצן ווײַסל-ברעג פֿון וואַרשע.

דער טײַך איז אומרויִק, אין די קוסטעס בײַם ברעג שאָרכט עס יעדע רגע. די װײַסל-כװאַליעס שלאָגן זיך אַװדאי אָן אין אַ קוסט, אַן אַרױסגעשװאָנקענעם מיט די װאָרצלען און די װאַסערן פּאַטשן אין ברעג. מנחם האָט שמירה. ער גײט טריט בײַ טריט. נאָך האַלבער נאַכט טױשט זיך די װאַך. הינטער אים גײט גריגאָרי לאַטישעװ.

ניט אַלע זענען דערשװוּמען, צװײ שיפֿלעך זענען אונטערגעגאַנגען, די מענטשן קוקן צום טײַך, זײ זוכן אױפֿן פֿאַרשאָטנטן ברעג. ניט רירן זיך פֿון אָרט! שטײן בלײַבן! אָפּגעבן דאָס געװער! מנחם איז נאָענט צוגעגאַנגען, ער האָט געװאָלט אַרײַנקוקן אין זײערע פּענעמער, געװאָלט הערן אַ װאָרט. מען ווארט איצט אויף דער וואך, און אז די וואכלייט וועלן קומען, וועט מען די מענטשן אוועקפירן אין שטאב פון פאלק. א לייטענאנט טרעט נישט אפ פון די מענטשן, עס איז פארבאטן מיט זיי צו רעדן. מנחם קאן לאנג נישט בלייבן שטיין. געגאנגען! וואס זוכסטו, סאלדאט? דעם אפיצער'ס קול איז א באפעלערישס. מארגן וועט מנחם גיין צום שטאב, ער וועט זיך עפעס דערוויסן

אויך ווען זיי האבן נישט קיין מורא וואלטן די יעווריעס די ערשטע געגאנגען אין פלען. מיר רוסן האבן מזל צו אייך, איר קאנט ניט אנטלויפן, דו האסט זיך באליידיגט, מיכאיל, עך דו דוראק איינער, דאס מאך איך דאך שפאס, יעווריעס זענען א גוט פאלק, א קלוג פאלק, די רוסישע יעווריעס זענען אנדערע, זיי זענען סאוועטישע מענטשן, דו ביסט א פרעמדער, וועסט זיך אבער אננעמען מיט אונזער סאוועטישע קולטור, דא דא. מנחם האט זיך געשראקן פאר כאטשאפן, ער האט געוואוסט אז כאטשאפ איז ארומגערינגלט מיט זיינע מענטשן, מיט אלערליי אונטערטראגערס, אז ער האט דא פארשפרייט א גאנצע נעץ פון אונטערהערער, און דאך האט עס ניט אפגעהאלטן פון פירן מיט אים געשפרעכן. די וואס זענען אריבער אין די נעכט דעם טייך זענען אויסגעפארשט געווארן און גלייך אריבערגעשיקט אין א ספעציעלן זאמל פונקט, מען האט זיי געשיקט נאר אין די נעכט מיט א פארגרעסערטע וואך. לענגאויס דעם ברעג רוישן א גאנצן טאג די מעסערס, זיי פליען אומגעשטערט איבער דעם לינקן ברעג, די יונקערס קומען אן פון מערב מיט שארף געשניטענע פליגל,

אַ פֿאַרגעסענער סטױג הײ אַ נאַקעט װעגל מיט קלײנע קאַלוזשעס, אַ צעבראָכענעם צױם נעבן אַ פֿאַרברענטער װירטשאַפֿט, געבליבן איז נאָר דאָרט אַ הױכער קױמען און אַרום דעם פּלױט נאַקעטע װערבעס. אַ יונגע פּױערטע גײט איבער די פֿעלדער, זי איז באָרװעס, דאָס קלײד איז פֿאַרבױגן ביז די קני, עס זאָל ניט פֿײַכט װערן אין די גראָזן. די נאַקעטע פֿיס ליכטיקן װי שטיקער זון, אַ קאַלב לױפֿט איבער דער דאָרפֿגאַס און פֿאַרשװינדט אין אַ הױף. די פּױערטע, װאָס איז אַװעק אין פֿעלד אַרײַן, פֿירט איצט פֿאַרן צײמל אַ געפּענטעט פֿערד. דאָס פֿערד הײבט מיט די פֿאָדערשטע פֿיס און קלאַפּט אין דער פֿײַכטער ערד. מנחם ליגט אין גרױסן שײַער און קוקט דורך די שפּאַלטן צו די פֿעלדער. זײַן אױג איז שאַרף, די גרויע נעפל וועלדער די דאזיקע הארבסט פעלדער דער סטויג היי דער פויער אין ערב רעגנדיגן פעלד מיטן זאק איבערן קאפ די פויערטע מיט די געזונטע בארוועסע פיס די פארברענטע זאגראדע דאס אלץ ווערט אים אזוי נאנט אזוי אייגן דאס ליכט דרינגט אריין אין זיינע אויגן ער פילט דעם טרויעריגן פוילישן הארבסט אין זיך ער אטעמט מיט א פייכטעניש גריגארי לאטישעוו האט זיך פארבענקט נאך זיין היים אין טיפן רוסלאנד אין א דארף האט ער א ווייב מיט קינדער. ער האט זיי שוין ניט געזען יארן, די בענקשאפט נאך דער היים לאזט אים איצט נישט רוען. פון זיין בוזעם טאש וואו ער האלט פארשידענע צעטלען האט ער ארויסגענומען א קליין בילדל מיט איבערגעבראכענע ראנדן א צעבויגנס מיט ריצן א פארגעלטס דאָס איז מײַן באַלעבאָסטע מיט די טעכטער, אין דער מיט בין איך אַלײן. מנחם האָט געזען אױפֿן בילדל דעם יונגן לאַטישעװ זיצן אױף אַן אונטערגעזעגטן שטאַם מיט אַ האַרמאָשקע אין די הענט, און אױף בײדע שױסן צװײ מײדלעך מיט גרױסע שלײפֿן אין די האָר, און הינטער אים אַ יונגע פּױערטע מיט אַ געבלימלט קאָפּטיכל און אַ לאָק אױפֿן שטערן. ער האָט געשריבן בריװ, גרױסע אומגעלומפּערטע בריװ מיט גרױסע בוכשטאַבן.

זעסטע ברודערל, מיין האנטשריפט, אביסל אפגעוויינט געווארן, לאנג נישט געשריבן, איצט האט מיך א בענקשאפט אנגעכאפט. דו וואלסט נאר געדארפט צושרייבן דעם נאמען פון דעם קאלכאזנעם בריגאדיר, האט געזאגט א געוועזענער קאלכאזניק, ס'קען נאך אפליגן דער בריוו אין קאלכאז אפאר וואכן ביז מען וועט אים איר איבערגעבן. לאטישעוו האט געפירט זיין האנט אויף דעם פייכטן שטערן. ס'איז נישט געבליבן קיין פלאץ אויפן קאנווערט, אלץ איז פארנומען. איבערשרייבן אויפס ניי איז א גרויסע הארעוואניע, אפגעמוטשעט זיך א האלבן טאג, זי וועט דעם בריוו באקומען. דער פארזיצער פון קאלכאז איז וואסא טשירקין, אן אייגענער, מיר זענען צוזאמען געגאנגען אויף יאגד, ער וועט דעם בריוו אפגעבן. דעם פארנאכט איז ער נישט געגאנגען צו דער פאליאטשקע, ער האט זיך געדרייט פאר דעם שייער און געווארט אויף לאטישעוון,

ער האט געוואלט שרייען בייזערן זיך און נישט געקאנט, יעי באגו קוק ארויס וועסטו איר זעהן! לאטישעוו איז ארויס פון שייער און זיך גלייך צוריק געקערט. נעם מוסא דעם בריוו, גיב איבער אין שטאב פאר דער פאסט, פארגעס ניט מוסא! זאל ער אויך נעמען די פאליאטשקע, זי וועט מיט אים גיין האט עמעצער געזאגט. די סאלדאטן האבן זיך צעלאכט, נאר לאטישעוו איז געשטאנען א פארחמורעטער. נעם איר דו געלער טשארט, נעם איר אז זי וועט וועלן. ער האט זיך אוועקגעווארפן אויפן שטרוי, א גרויס רוסיש דארף מיט הייכע הילצענע הייזער פון דיקע סאסנעס, מיט גאנעקעס מיט הייכע טרעפלעך, א שורה ברונעמער אין מיט דער דארף גאס, ווייסע פארהאנגלעך אין קליינע פענסטערלעך, א ליכטיג זאמד אינמיטן דער ברייטער גאס, די ברונעם קארעטעס זענען פול מיט בלוי וואסער,

א קורץ בריוול, טיילמאל איז ס'ווייב געקומען צו אים, דורכמאכנדיג שווערע נסיעות איבער די רחבותן פון רוסלאנד, און איצט איז מלחמה, דו ווייסט מיכאיל, איך פארשטיי דיך איצט, דיין היים איז דארט אויף יענער זייט טייך, מיין היים איז ווייט אין הינטערלאנד, און איבער דעם אלעם איז דא איין גרויסער הימל א נישט אפגעטיילטער, א הימל מיט וואלקנס, מיט שטערן, מיט לבנה, און דאס זעלביגע ליכט פון דער זון באלייכט אלעמען. די מענטשן זענען אויך די זעלביגע, אלעמענס טרערן זענען געזאלצן און יעדנס בלוט איז רויט. סוף פון זייט איינס, המשך אויף זייט צוויי.